צו די אנדערע פאעטן. אזוינע דיכטער זיינען געווען פאר מיר קולבאק און יהואש, די לעצטע לידער זיינע. איך האב אויך דערפילט אז מיינע חושים זיינען זייער שפירעוודיג, און יעדער פעלער אין א ליד שטערט מיר די הנאה. וואס פאעזיע מוז פארשאפן. און איך האב אזוי לאנג שטודירט אידיש, ביז איך האב זיך אפילו אויסגעלערנט אלט אידיש, און אפגעגעבן צוויי יאר איבערצוזעצן אויף מאדערנעם אידיש אליהו בחור'ס בבא בוך. איך האב אויך אנגעהויבן צו שרייבן לידער אין אלט אידיש, און גלייכצייטיג פלעג איך באנוצן אסאך נעאלאגיזמען, ווארט-שאפונגען, אלץ פאר דער מורא איך זאל ניט פארעלטערט ווערן. ווען ס'איז דערשינען מיין ערשט בוך, ריכטיגער, מיין צווייט בוך, וואלדיקס, אין נײַנצן פֿערציק, וואס איז מסתמא געווען דער לעצטער אידישער בוך אין אירופא, ווייל שפעטער איז געקומען דער גרויסער חורבן, האט וועגן דעם בוך געזאגט מיין חבר פון יונג ווילנע, טאלאנטפולער פאעט, א זייער טאלאנטפולער פאעט, שמשון קאהאן, האט ער געזאגט וועגן אט דעם בוך מיינעם וואלדיקס, אז איך האב אנגעשריבן די ליידן פון יונגע ווערטער. און אזוי האב איך געשלאסן אן אייביגן בונד מיטן אידישן לשון. א פאעט איז דער גרעסטער עקספלואטאטאר. די גאנצע וועלט צווינגט ער צו ארבעטן פאר זיינע לידער. דאס געוויין פון אן ערשט געבוירן קינד און די גסיסה פון א זקן די שטערן גיבן ליכט זיינע ווערטער, און סיי די שטילקייט און סיי דער שטורעם גיבן אים זייער געהיימען ריטם. א גליווארעם איז פאר אים אזוי וויכטיג ווי די זון, און א רעגן טראפן אויפן שויב ווי די ניאגארא וועלכע איך האב איצט געזען צום ערשטן מאל אין מיין לעבן. דער פאעט שאפט שטענדיג, אויך אין חלום. ריכטיגער געזאגט, אויך זיין חלום שאפט פאר אים. ניט צו דערקלערן די סודות פון דער יצירה. מען קען צעגלידערן אלע עלעמענטן פון וועלכע עס באשטייט זיין ליד, אבער די פראטאפלאזמע פון דעם ליד דער סוד וואס מאכט לעבעדיג אלע עלעמענטן און פאראייניגט זיי אין א הארמאניש לעבן איז אומדערקלערלעך. סלאוואצקי האט זיך אויסגעדריקט אז ער שרייבט נאר דאס וואס מלאכים זאגן אים אונטער, און דאס וואס מע רופט דיכטערישע משוגעת'ן, האבן אויך צומאל א טיפן זינען. דער בלינדער מילטאן פלעגט ליגן אויף א קאנאפע, דער קאפ אראפגעלאזן אויף דר'ערד, און דעמלט ווען זיין בלוט איז אריין אין קאפ, ווען ער פלעגט פון אייגענעם בלוט פארשיכורט ווערן, פלעגט ער אימפראוויזירן זיין פארלוירענעם גן עדן.

ס'איז שוידערלעך דאס צו דערציילן, נאר כ'געדענק דאס זייער גוט, דאס איז געווען אין נײַנצן איין און פֿערציק אין דער צייט פון א שחיטה אין געטא, ווען איך בין געלעגן אויף א בוידעם באהאלטן, און בלויז א נאדל ליכט איז אריין פון אויבן צווישן די דאכלקעס, האב איך געזען ווי פאר מיר, לעבן מיר, ליגט א טויטער איד, ס'איז געווען הייס, איז געווען נאקעט זיין לייב, האב איך גאר פארגעסן אז דא ליגט א טויטער, און כ'האב גאר פארגעסן וואו איך געפין זיך אליין, און אנטאפענדיג מיט די פינגער א שטיקעלע קויל, האב איך גענומען שרייבן ווי אויף פאפיר א ליד אויפן לייב פון דעם טויטן. א דיכטער, אמת געזאגט, קומט ניט קין דאנק פאר זיין ווערק, ווי עס קומט ניט קין דאנק דעם קערנדל וואס צעצווייגט זיך שפעטער אין א בוים פול מיט פירות. ער גיט בלויז אפ דאס וואס אים איז געגעבן געווארן, זיין שכר באקומט ער וועדליק דעם טעם און דער פארעם פון זיינע פירות וואס זיין ווערק ברענגט ארויס. ער שרייבט א גאנץ לעבן, דער פאעט, ער שרייבט אן א שיעור, ס'איז אבער זייער זעלטן ווען ער שרייבט אן א שיר. אבער וואס איז א שיר א ליד? דאס איז דאס וואס דער נביא ישעיה זאגט, בורא ניב שפתיים, איך שאף די ליפן פרוכט. וואו עס ענדיגן זיך אלע מעגליכקייטן. דארטן הייבט זיך אן די קונסט. מ'האט געפרעגט רבי ישראל פון רוז'ין ווען עס וועט קומען משיח, האט ער געענטפערט, די וואס ווייסן זיינען דאס ניט מגלה, די וואס זיינען מגלה ווייסן ניט. אזוי איז אויך מיט פאעזיע. דאס איז דער אמת. אבער לאמיר זיך פארט פרואוון צורירן צו אָט דער געטלעכער גאָב. מיצקעוויטש האָט עס פאָרמולירט אַזוי, וועבן ליבשאַפט, אַזוי ווי דער זיידוואָרעם וועבט מיטן אינגעווייד זיין פאָדעם. אָנשטאָט ליבשאַפט וואָלט איך אפשר געזאָגט שיינקייט, וועבן שיינקייט. וואס איז פאעזיע? דאס אלץ וואס דער גרויער מענטש ווייסט ניט אז ס'איז פאעזיע. און אפשר איז גערעכט די גרויסע דיכטערין עלזא לאסקער שילער וואס איז געשטארבן אין ירושלים א פארוואגלטע. טרוים פלוס לאגיק האט זי געזאגט דאָס איז פּאָעזיע. איך וועל זיך דערלויבן צו ברענגען עטלעכע אייגענע געדאַנקען און אַפֿאָריזמען וועגן דיכטונג. דיכטונג באַפֿרײַט דעם מענטשן פֿון אינערלעכער פֿאַרשקלאַפֿונג. דערפֿאַר איז לײַכטער צו גיין צום טויט מיט אַ ליד,

לידער מוזן פארמאגן אינהאלטן, ניטא קיין אינהאלטן קען מען ניט אויסהאלטן. בלויז יענע יונגע פרוי געפעלט מיר, ווען איך קען זיך ניט פארשטעלן אז יארן וועלן באזיגן איר שיינקייט. בלויז יענע דיכטונג געפעלט מיר, ווען איך קען זיך ניט פארשטעלן אז יארן וועלן באזיגן איר שיינקייט. א נאקעטער מענטש קען זיך כמעט ניט פארטיידיקן, מעג ער האבן אין האנט א מעסער. אזוי אויך א נאקעט ליד, נאקעט אין פארעם, קען זיך קען זי קען עס זיך ניט פארטיידיקן קעגן די אנפאלן פון דער צייט, און עס מוז באזיגט ווערן. לעבט אן אמת'ער פאעט, שטארבט ער יעדן טאג. שטארבט אן אמת'ער פאעט, לעבט ער יעדן טאג. שרייבן לידער דארף זיך לערנען א דיכטער נאר ביי גאט. דעם זעלבן געדאנק דריקט אויס אין א סאנעט דער וואונדערליכער פאעט אונזערער מאני לייב. אָט איז דאָס ליד פֿון מאַני לײב צום קינסטלער. גאָט מאַכט אַזעלכע װוּנדערלעכע זאַכן, און דו, דו זעסט ניט זײַנע קלוגע הענט. אין גדלות פֿון דײַן קונסט ביסטו פֿאַרבלענדט און פּרוּװסט אַלײן גאָטס זאַכן נאָכצומאַכן אין קאַלטן לײם. אין פארב אויף טויטע פלאכן, אין קלאנג, אין ווארט, און טראכסט דו האסט דערקענט דעם סוד פון שאפן, און האסט אפגעווענדט דיין אויג פון גאט ביז ער וועט אים פארמאכן. נו ווייז און מאך מיט וואס דו ווילסט דעם שפערל. אט ווי ער קוילערט זיך פון חשבון ארויס און מיט א גוטן שנאבל פיקט ער אויס פון נייעם גראז א פאראיאריגן א קערל און פיקט א ווערעמל ארויס. איז אט מאך אויך א ווארעם ווערעמל ווי גאט. איך אליין האב געפרואווט דעפינירן דעם סוד פון פאעזיע אין א גאנצע ריי לידער. לאמיר אייניגע איבערלייענען. די ערשטע ליד דיכטונג האט א שטיקל געשיכטע. זייענדיג אין ירושלים צום ערשטן מאל אין א רעגן טאג, און ווער ס'האט געזעהן ירושלים אין א רעגן טאג וועט ניט פארגעסן סיי ירושלים און סיי דעם רעגן, ווייל דער רעגן גייט עפעס נידעריג און איר ווייסט ניט וואו איז א שטוב און וואו איז א וואלקן, און אלץ טראגט זיך אין אזא מיסטישן געדריי, און איך האב זיך געצוואגן אין דעם רעגן און געטראכט, ניט פאר אייך געדאכט וועגן פאעזיע. אבער איך האב נאך ניט אנטפלעקט דעם סוד. שפעטער, ווען דער רעגן איז אריבער און די זון האט אנגעהויבן באגלעטן און אויסצוטריקענען די בערג, און די וואסערן פון דעם רעגן זענען אריין אונטן אין די אונטערערדישע קוואלן, און ווען איך האב פארנומען דעם גערויש פון די קוואלן אונטער דער ערד נאכן רעגן, האב איך ביי זיך געטראכט אז דאס איז אייגנטליך פאעזיע, ניט וואס איך זע איצטער נאר דאס וואס איך האב געזען, ס'איז באהאלטן געווארן, און איך הער איך אהן בלויז, איך הער בלויז די מיסטישע ווידערקלאנגען פון דעם וואס איז געווען פריער. האב איך אנגעשריבן פארשטיי זיך וועגן דעם דעמאלט א ליד, דאס איז געווען אין נײַנצן פֿופֿציק. דיכטונג, כ'לעבן, ס'איז געווען א העזה. צו קומען אויפן ציון בארג אין רעגן וואו ס'קיניגט אין א פעסטונג פון חלומות דער בעל תהילים און טראכטן וועגן, כ'שעם זיך צו דערציילן, וועגן דיכטונג. און ס'איז געווען דאס טראכטן ווי א האנט וואלט אויסגעוואקסן דעמאלט פון מיין מילגרוימיגן שארבן. א האנט מיט פינף צעבליצטע אויגן אויף די שפיצן פינגער, און ס'האט די האנט אלזעעריש געשוועבט ארום דעם רעגן ווי ארום א יונגפרוי-לייב, און שיכור פון דעם פרעגן וואס איז דיכטונג. צוריקוועגס האט א פייגן-בוים פארשטעלט

האָב איך מיט אַ מאָל דערהערט ניגונים, שטימען, פֿלײצעניש פֿון װײנענדיקע פֿידלען אונטער דר'ערד. יענע אונטערערדישע אומזעעװדיקע שטראָמען, יענע, װאָס צום טאַטע רעגן זוכן זײ אַ ריכטונג, װי זאָל איך זײ אָנרופֿן בײַם נאָמען? דאס איז דיכטונג. און נאך א קורץ ליד.

א טונקל פיאלעטע פלוים, די לעצטע אויפן בוים. דין הייטלדיג און צארט ווי א שווארצאפל, וואס האט ביינאכט אין טוי געלאשן ליבע, זעאונג, צאפל, און מיטן מארגנשטערן איז דער טוי געווארן גרינגער, דאס איז פאעזיע,

דיכטונג, דאס איז די הארמאניע פון אלע סתירות, דער שלום צווישן טויט און לעבן, די פארקנסונג פון פארעם און אינהאלט, פון עטיק און עסטעטיק. זאל דאס ניט פארשטאנען ווערן אז איך גיי פרעדיגן עסטעטיזירטע קונסט חלילה. כ'האב געהאט אמאל א חבר אין יונג ווילנע לייזער וואלף האט ער געהייסן, האט ער מיר אמאל אפגעהאלטן אויפן גאס און מיר א פרעג געטאן. זאג מיר, האט ער געפרעגט, וואס איז עטיק און וואס איז עסטעטיק? איך בין געבליבן צעטומלט אין דער זומערדיגער היץ, און איידער איך האב באוויזן צו ענטפערן, האט שוין לייזער וואלף פאר מיר געענטפערט אליין, און ער האט אזוי געענטפערט, עטיק איז עטיק, און עסטעטיק עסט עטיק. איך מיין ניט חלילה צו פרעדיגן די עטיק וואס עסט עטיק, איך מיין יע אז א אידישער דיכטער

צום איד און צום אידישן פאלק. איך מיין ווען איך רעד וועגן עסטעטיק מיין איך אט וואס פאר עסטעטיק. ווען די לעצטע ווילנער אידן האבן זיך געפונען באהאלטענע אין די קאנאליזאציע רערן, אין באזונדערע קעמערלעך וואס האבן געפירט צו די רערן, און איך בין דארט געווען, האב דארט געוואגלט, איז דער שטארקסטער איינדרוק, פון די שטארקסטע איינדרוק, איז ביי מיר געבליבן א צימערל אונטער דער ערד, אין די קאנאליזאציע רערן, און די אידן וואס האבן דארטן געוואוינט, אגב דער וואס האט עס אויסגעבויט געפינט זיך איצט אין טאראנטא, כ'האב באגעגנט גרשון אבראמאוויטש וואס ער איז איינער פון די העלדן פון מיין פאעמע געהיימשטאט, וואס האט אויף מיר געמאכט א געוואלדיגן רושם, איז אין אט יענעם צימערל וואס האט לשם איינגענעמקייט האט מען אויסגעקאלכט די ווענט איז דאס וואלט דאך אויך געווען גענוג אז אידן האבן נאך געהאט דעם חוש ליגנדיג אין דער ערד אויסצוקאלכן דארטן די ווענט, אבער דאס איז ווייניג. פארוואונדערט האט מיר דארטן דער בלויער שלעקעלע אויבן וואס איז געמאכט געווארן. דאס מיין איך ווען איך רעד וועגן עסטעטיק. אזא שיינקייט, א געפיל פון שיינקייט וואס שטארקט דעם מענטשן, וואס גיט אים כח איבערצולעבן שיינקייט, וואס גיט אים כח זיך צו פרייען מיט'ן לעבן. אבער איבער אלץ, ווי מיר דאכט, איז דיכטונג פערזענליכקייט. וואס גרעסער די דיכטערישע פערזענליכקייט, אלץ אוניווערסאלער איר דיכטונג, עס גילט פארן פאעט דער איבסענישער פארזאג, זיי ווער דו ווילסט, נאר זיי ביזן סוף. ס'איז אבער א גרויסע קונסט זיך צו דערקענען אויף א דיכטער. ווי זאגט ערגעץ משה נאדיר, ניט אלץ וואס גלאנצט ניט איז גאלד. נאך פלאסטישער וועגן דער באטייט פון פערזענליכקייט האב איך געלייענט אין קוראן. איר ווייסט דאך איך בין א ארץ ישראל'דיגער בירגער, איך געפין זיך מיט ליבע שכנים, מוז מען אריינקוקן זען זייער תורה, כ'האב קומענדיג אין לאנד גענומען לייענען דעם קוראן, זענען דארט פאראן קיין אראבער זענען דא ניטא מעג איך זאגען אסאך נארישקייטען, גאר אסאך נארישקייטען, אבער איך האב געפונען דארטען אייניגע פסוקים וואס האבן מיר דורכגעציטערט, וואס דורכגעציטערט בין איך געווארען לייענדיג זיי, אין איין טייל. אין איין טייל רעדט זיך וועגן דער פערזענליכקייט, דארט ווערט עס גערעדט אין צוזאמענהאנג מיט די רשעים, וואס וועט מען טון מיט די רשעים ווען זיי וועלן קומען אויף יענער וועלט, זאגט דארטן דער בעל הקאראן אזוי, מען וועט אויסשטעלן די רשעים אין א ריי, און ס'וועט צוקומען א שליח, אדער א מלאך, און מיט ברענענדיגן לעם וועט ער פארשמירן אלעמענס פנים'ער, איין פנים זאל זיין פונקט ווי דער צווייטער. די גרעסטע קללה, אנטפערזענליכן, צונעמען די פערזענליכקייט. דאס איז ליידער די קללה ניט פון יענער וועלט, נאר פון אונזער צייט ווען דער מענטש פארלירט זיין פערזענליכקייט אויף דער וועלט. איך וויל אייך דערציילן וועגן א פאעט וואס האט געשריבן וועגן דעם זעלבן ענין אויף א מערקווירדיגן אופן. און דער פאעט איז פון אידישן אפשטאם. זיין נאמען איז לעשמיאן בולעסלאוו לעשמיאן, געבוירן אין זאמאשטש אין דער זעלבער שטאט וואס פרץ. ער איז שוין דאכט זיך געבוירן ניט קיין איד, אבער פון אידישע עלטערן. ער איז איינער פון די גרעסטע פוילישע פאעטן. איך האב אים געקענט, איך האב אים געזען אין ווארשע אין זעקס און דרײַסיקטן יאר. א נידעריגער, געווען א א פראוויזאר אין א אפטייק, מען וואלט אים אנגעקוקט וואלט קיינער זיך ניט געקענט פארשטעלן אז עס איז איינער פון די גרעסטע פאעטן אין פוילן און אפשר איינער פון די גרעסטע אין דער וועלט, לויט מיין געפיל, לויט מיין געשמאק. א פאעט וואס האט באשאפן א אייגענע שפראך און א אייגענע מיטאלאגיע.

ער האט עס געזאלט פארלייענען אין דער אקאדעמיע אין קראקע, אבער א טאג צי עטליכע טעג פאר דעם איז ער געשטארבן, און דער כתב-יד איז געבליבן ליגן. ער איז טאקע געווען שוין ניט קיין איד, אבער די דייטשן האבן זיך מיט דעם ניט גערעכנט, און זיין טאכטער און זיין פרוי זענען פארשפארט געווארן אין ווארשעווער געטא, און צוזאמען מיט זיי דער כתב-יד. די טאכטער איז דאכט זיך אויך א געוויסע צייט געווען אין ארץ ישראל, מען האט איר געראטעוועט, און אין ענגלאנד אין יארן ארום, אין לאנדאן, איז ערשינען דער דאזיגע טראקטאט. דאס איז א מערקווירדיגע שאפונג, און עטליכע אויסצוגן וויל איך פאר אייך איבערדערציילן, איבערלייענען ווייל עס קלינגט ווי א נבואה, אזוי זאגט דארט לעשמאן אין דעם טראקטאט וועגן פאעזיע. ניטשע זאגט ארויס אין איינעם פון זיינע ווערק אזא אפאריזם, וואס מען זאל נישט זאגן וועגן דער פרוי איז אמת. מיר קענען איבעראנדערשן און איבערקערן דעם זאץ. וואס מען זאל זאגן וועגן פאעזיע וועט זיין ניט אמת. פאעזיע מיידט אויס יעדע באצייכענונג. א באצייכענונג איז פאר דער פאעזיע א מין גלעזערנע טרונע וועלכע טויט מיט איר דורכזיכטיקייט. איך האב געזען אין א זאאלאגישן גארטן בוטשאנען וואס האבן זיך געדרייט אויף דער פריי און ניט געוויזן קיין חשק אוועקצופליען. ס'האט זיך געקענט דאכטן אז אין דעם רוים פון גארטן האט זיי געהאלטן די אינסטינקטיווע צוגעבונדנקייט צום שטיקל ערד און צום עסן. איך האב אבער געהאט א טעות. דער היטער פון באטאנישן גארטן האט מיר ערקלערט אז כדי זיי צוצושמידן צום ארט האקט מען אונטער מיט א שער א געוויסן טייל פון זייערע פליגל. און דעריבער קענען ניט די פֿייגל באַנוצן זייערע פֿליגל. אַ מאָל דערמאָנען זיי זיך וועגן זייער אײַנגעבוירענער באַפֿליגלטקייט, און מיט פּלוצעמדיקן גלויבן פּרוּוון זיי זיך אַ הייב טאָן, אָבער אומזיסט. זיי פֿאָכען נאָר אויפֿן אָרט מיט די פֿליגל, אָבער פֿליִען קענען זיי שוין ניט.

פון זאאלאגישן גארטן, אדער מען איז א פויגל אדער מען איז ניט, קין האלבע פויגל זיינען ניט פאראן, ניט קין פולקומע פליגל הערן אויף צו זיין פליגל, אדער דאס ווארט באפרייט זיך פון די געדאנקען-צוימען און ס'נעמט אויף זיך מיטן אייגענען ווילן די קייטן. ס'באווייזט זיך א שול וואס האלט אז מען דארף שרייבן מיט ניט באפרייטע ווערטער, מיט אידעיש צוזאמענגעשאפענע זאצן, אזוי אז דער געדאנקען-אינהאלט זאל הערשן אין זאץ איבער דעם ניט עמאנציפירטן ווארט, דאס ווארט פארשווינדענדיק אין דער אידעישער גאנצקייט פון זאץ, און לאזט איבער די פריווילעגיע דעם זאץ

אַזאַ פּאָעט באַמיִעט זיך ניט אויסצוטיילן, נאָר צו זײַן ענלעך צו דער סבֿיבֿה. אָנשטאָט צו שטרעבן צום נײַעם, וואָס אין קונסט, וואָס אין קונסט מיינט עס ניט איבערגעחזרטע אינדיווידואַליטעט, שטרעבט דער פּאָעט צו דער געגנוואַרט. וועגן קונסט ווייסן נאָר די פּאָעטן, וועלכע קוקן מיט הערשנדיקער חוצפּהדיקייט

מוז סוף כל סוף דערשטיקן די אומאפהענגיקע פרייע מאכט פון דער מענטשלעכער נשמה. די כוחות וואס זענען ביז איצט געוועזן א באצייכענונג פון אויספעל אין יעצטיגן טאלאנט, ווערן א טאלאנט פון נייע פאעטן, און זייער בארימטע אייגנשאפט איז רעכט צום טאלאנט. דאס זענען נישט גרויסע ווערטער. דער כח און וואונדער פון דיכטונג און פון אידישן לשון. האָט זיך אַנטפּלעקט פֿאַר מיר דער עיקר אין װילנער געטאָ. דאָרט האָב איך באמת געקענט זאָגן החיים והמוות ביד האידיש לשון. די שפּראַך, מײַן ליד, איז געװען דער כּישוף-פּאַנצער, אָן װעלכן ס'האָבן זיך אָפּגעשלאָגן די פֿײַלן פֿון טױט. מיטן ליד בין איך אפילו אין געטא געווען א פרייער מענטש, פריי ביז דער אומענדליכקייט. איך דערמאן זיך אין סעפטעמבער נײַנצן איין און פֿערציק, ווען מיר מיטן לעצט געבליבענעם ווילנער רב, הרב גוסטמאן וואס איצט א ראש ישיבה אין ניו יארק, ווען אונז ביידן האט מען געפירט שיסן צו די שעשקינער בערג, ס'איז געווען פארטאג, גאלדענער פרי, און מען האט אונז געפירט צווישן פארלאזענע גערטענער, אידן זענען שוין ניט געווען, די גערטענער זענען ווילד פארוואקסן געווארן, און איך, פירנדיק מיך גייענדיק צום טויט, האב זיך מיט א מאל פארקוקט אויף די גרויסע טויען, אויף די גרינע קרויטבלעטער, און פון דעמאלט ביי זיך געטראכט, קוק זיך איין, דו נאר, וואס האט געלעבט באלד דרייסיג יאר, און האסט קיינמאל ניט באמערקט,

און צעשניטן דעם ווערעמל, גראָבנדיק, האָב איך געטראַכט בײַ זיך, קוק זיך אײַן, אַ קלײן ווערעמל, דו צעשנײַדסט אים, הערט ער ניט אױף צו לעבן, פֿאַרקערט, ס'ווערן צװײ ווערעמלעך, און װײַטער אַ שניט, װערן דרײַ. און דעמאָלט האָב איך טאַקע אָנגעשריבן אָט דאָס ליד, עקזעקוציע, אָנגעשריבן אין קאָפּ, און שפּעטער, ווען איך בין געבליבן לעבן ווי איר זעט, ווייל מ'האט געשאסן איבער אונזערע קעפ, מ'האט זיך געוועלט אזוי צו זאגן אנשפילן מיט אונז, נאכדעם האט אונז געפירט אין זעלבן טאג אין געטא, האב איך פארצייכנט אט יענע איבערלעבונג. גראב איך א גרוב ווי מען דארף ווי מען הייסט, זוך איך בעת מעשה אין דר'ערד אויך א טרייסט, א גראב און א שניט און א ווערעמל קליין,

אויב א ווערעמל גיט זיך ניט אונטער דעם שניט, ביסטו ווינציקער דען פון א ווארים? די גרעסטע אנערקענונג וואס איך האב באקומען פאר פאעזיע איז געווען די פרעמיע וואס כ'האב באקומען אין ווילנער געטא פאר מיין פאעמע דאס קבר-קינד. די פרעמיע איז באשטאנען אין א שריפט אויף פארמעט, אנגעשריבן, אונטערגעשריבן פון אלע די דעמאלט לעבעדיגע אידישע און העברעאישע שרייבער, און א גאלדענע צען רובלדיגע. ווי שטארק עס איז דער כח פון ליד, דער כח פון ריטעם, האב איך זיך איבערצייגט אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק מערץ ווען איך האב געדארפט, זייענדיג אין די פארטיזאנישע וועלדער, אריבערגיין א מינען פעלד, א פעלד פארזייט מיט מינעס. און וואו עס ליגן די מינעס האט קיינער נישט געוואוסט. כ'האב בלויז געזען צעריסענע מענטשן. קענטיג א פויגל וואס האט נישט קיין שכל האט זיך גראד געוואלט אוועקשטעלן אויף א מינע און צעריסן געווארן. ווי אזוי? אין וועלכע ריכטונג זאל איך גיין? וואו שטעלן די פוס? איין ריר איז טויט נישט שטעלן איז לעבן, האב איך אריינגענומען אין זיך א ניגון, און אט אין ריטעם פון יענעם ניגון בין איך געגאנגען א קילאמעטער לאנג איבערן מינעפעלד און איך בין אריבער. נאר אפשר קענט איר מיר איצט דערמאנען וואס פאר א ניגון דאס איז געווען? איך געדענק אים ניט. די ביאגראפיע פון א ליד איז אסאך לענגער ווי די דאטע וואס איז אונטערגעשריבן אונטערן ליד. איין ליד ווערט אמאל אויסגעטראגן דורך לאנגע יארן, דורך א גאנץ לעבן, און אפשר קומט עס גאר ווי אן אפקלאנג, א בענקשאפט, א ירושה פון טאטן, פון זיידן, צי פון אדם הראשון ווער ווייס, אבער כדי דאס ליד זאל געבוירן מוז עס באפרוכפערט ווערן מיט א סודות'דיגער טרער וואלט איך געזאגט, די טרער, דער צאפל, דער פינקל, קען זיין די באוועגונג פון א צווייג, א שמייכל, אפילו א לוויה. אבער אן דעם לעצטן אויפצאפל וואס פארוואנדלט ווערטער אין געזאנג, אן אט דער קלייניגקייט וואס איר נשמה'דיגע פונקציע איז אומדערקלערליך ווי דער סוד פון לעבן, קען דאס ליד ניט געבוירן ווערן. און עס טרעפט אז בלויז ביים אטעם פון טויט בלאזט אריין דער פאעט אין זיין ליד לעבן.

ארום ברענענדיגע ספר תורות. ביזן הארבסט פונעם יאר נײַנצן נײַן און פֿערציק אין ארץ ישראל איז מיר נאכגעגאנגען אט יענער גרוילבילד. די פאעמע האט פאר די אלע יארן זיך געריסן צו דער פריי ווי א געבונדענער פויגל. אבער ערשט דעמאלט ווען איך האב דערזען א וואלקן איבערן כרמל וואס האט אויסגעזען ווי דער אין פייער פארכאפטער רב דעמאלט ביים שייטער מיט יארן צוריק, ערשט דעמאלט קענטיג איז געשען אט יענע באפרוכפערונג, אט יענע טרער האט א פינקל געטאן וואס האט די פאעמע געבוירן. די טרער וואס האט באשאפן מיין לידערציקל א בריוו צו די גראזן איז געווען, איר וועט לאכן, א לעצט געבליבענע פלוים וואס איך האב צופעליג, ניט צופעליג, באמערקט אין א סאד ערגעץ אין גליל.

פון דער סאַמע קינדהייט ביז דעמאָלט. די געלע פלוים דערמאָנט אָן מיר אַליין. עס קלאַפּט צווישן ביידן אַ צוזאַמענדיקער אָדער. וויפיל זאָל דער פעלזן-ראָב ניט פּיקן מיין געביין, וועט ער ניט קענען אויפזיגלען מיין בלישטשענדיקן יאָדער. אבער גאר צום סוף, איך האב שוין אזויפיל גערעדט, וויל זיך פארט פרעגן וואס איז פארט פאעזיע? וויל איך ענדיגן מיט א קורץ מעשה'לע. עס קען קלינגען ווי סימבאליש, אבער דאס איז א מעשה פון מיין איבערלעבונג. איינע פון מיינע טיפע איבערלעבונגען און געשען איז די דאזיגע מעשה לעגענדע אין דרײַ און פֿערציקסטן יאר נאכדעם ווי איך מיט א גרופע חברים צוזאמען מיט מיין פרוי און מיט שמערקען עליו השלום זעמיר אנטלאפן פון געטא און דערגרייכט דעם וואַלד, די נאַראָטשער וועלדער. אין אַ חודש אָנדערהאַלבן נאָכדעם ווי מיר זענען געקומען, זענען מיר אַרומגערינגלט געוואָרן פון פופצן טויזנט דייטשן. ס'איז געוואָרן אַ בהלה אין וואַלד. די פּאַרטיזאַנער האָבן ניט געקענט אויפנעמען דעם ניט גלייכן קאַמף. און זיי האבן באשלאסן אפצוטרעטן זיך צו שפרייטן איבער די וועלדער די דערבייאיקע מיר זענען געווען אומבאהאלפן ניט געוואוסט וואו זיך צו קערן וואוהין זיך צו ווענדן אונזערע אנפירער זענען אויך ניט געווארן בין איך צוזאמען מיט שמערקען און מיט מיין פרוי פארקראכן אין די זומפן און דארט געלעגן, דארט זיך באהאלטן. פארוואס אין די זומפן? דערפאר ווייל די דייטשן פלעגן גיין מיט שפירהינט און מיט זעגן. די שפירהינט פלעגן אבער פארלירן זיך ביי זומפן, ביי וואסערן. די דייטשן פלעגן כאפן דער עיקר א אידישן פארטיזאן, פלעגן זיי אים צעזעגן. זעמיר דעמאלט פארקראכן אין די זומפן, ס'איז שוין געווען קאלט. איך געדענק, איך האב זיך אויפגעכאפט איינמאל אינדערפרי. האָט זיך מיר געדוכט אַז כ'בין צוגעשמידט צו דער ערד. װאָס איז געװען? די װאַסערן פֿון די זומפּן זײַנען פֿאַרפֿרױרן געװאָרן אַרום מיר און כ'האָב אַ מאַך געטאָן דעם קאָפּ, האָב איך צעבראָכן אַרום זיך די ראַם אַזױ װי גלאָז. זענען מיר געלעגן דאָרטן אַ דרײַ מעת־לעת און געגעסן די װילדע יאַגדעס און עטלעכע נאַסע אַרבעס װאָס זײַנען נאָך געלעגן אין קעשענע. די שטיװל זײַנען פֿאַרפֿרױרן געװאָרן אױף די פֿיס. האמיר באשלאסן מיר מוזן כאטש אויף א האלב שעה ארויסקריכן פון די זומפן זיך אפטריקענען אין דער זון. האמיר געקלעטערט, געקראכן, ארויסגעקראכן אויף א בערגל און זיך אוועקגעזעצט אויף דער זון דערווארעמען די גלידער. מיטאמאל האמיר דערהערט דייטשע שטימען. האבן מיר ווידער געצויגן צוריק אין די זומפן אריין, און אזוי קריכענדיג ווייטער אין די זומפן ביזן האלז, האט זיך מיטאמאל דערמאנט מיין פרוי, אז אויפן בערגל פריער וואו מ'האט זיך געטריקענט, האט זי איבערגעלאזן איר רינגעלע, וואס איך האב איר געגעבן א מתנה צו דער חתונה, און וואס זי האט זיך איינגערעדט, וואס זי האט זיך איינגערעדט, אז דאס איז איר מזל'דיג, מיט'ן רינגעלע איז שוין געווען פיר מאל אין געסטאפא און איז ארויסגעקראכן, געווען אין לוקישקער טורמע, איז שוין געווען אין פאנאר, דער רינגעלע האט איר געראטעוועט. זאגט זי, ווארט אויף אויף מיר א וויילע, איך קריך צוריק, איך וועל געפינען, איך וועל נעמען דעם רינגעלע. און איידער מיר האבן באוויזן נאך עפעס איר צו זאגן, איז זי שוין ניט געווארן. מיר ווארטן צען מינוט, און צוואנציג, און א שעה, און צוויי, און זי ניטאָ. מיר הערן שטימען פֿון דערשאָסענע פֿאַרן טויט אַרום, פֿון געכאַפּטע קולות, און ס'ווערט ביטער. מיר פּרוּוון קריכן צוריק, פֿאַל איך מיט שמערקען אַרײַן אין אַ זומפּ, מיר ווערן שיִער ביידע ניט דערטרונקען. קוים מיט מאַטערניש אין אַ פּאָר שעה אַרום, זענען מיר געקומען אַף צוריק צום בערגל, איר געזוכט, קיין סימן, קיין שפּור ניטאָ פֿון איר. שטעלט זיך פאר מיר האבן ביידע געווען פאריאושט, געמיינט אז זי איז געכאפט געווארן אז זי לעבט שוין ניט, און אזוי זעמיר געלעגן ביידע אויפן בערגל, די זון האט שוין געהאלטן ביים אונטערגיין, פאלט מיר איין א מאדנע זאך, אויפן בערגל האב איך דערזען א בוים, א פוסטער בוים, אויפן פארטיזאנישן לשון האט געהייסן אזא בוים א סוכאסטוי, אינעוויניג פוסט, אויסגעהוילט. און פון פארצווייפלונג לויף איך צו צום בוים, כאפ אונטן א שטיין און נעם זעצן מיטן שטיין אין בוים אריין, קלערנדיג דערביי אז אפשר איז זי ערגעץ פארפלאנטערט געווארן צווישן די זומפן און זי וועט דערהערן דעם קלאפ וועט זי פארשטיין אז מיר זענען דא און זי וועט ארויסקריכן, און איך קלאפ מיטן שטיין אין בוים אריין, איך קלאפ און דער שטיין ווערט צעבראכן און איך ווער צעבראכן, איך פאל אנידער א מידער, א פארשוויצטער אונטערן בוים און איך בלייב ליגן אין האלבער אנמאכט. און אזוי ווי איך ליג אזוי אונטערן בוים א פארצווייפלטער, א פאריאושטער, דערזע איך מיטאַמאָל צווישן די ווילדע צווייגן און ווילדע קוסטן, וואָס איבער די זומפּן באַוועגט זיך עפּעס אַ געשטאַלט, עפּעס אַ מאָדנע געשטאַלט, די האָר אינגאַנצן פֿונאַנדערגעלאָזן, דער קערפּער האַלב-נאַקעט, אין פּאַסן, בלוט רינט איבערן האַלדז, די קליידער צעפֿליקט, מיט דערנער, מיט יאַשטשערקעס, מיט שלאַנגען אַרומגעוויקלט. קלער איך וואס איז עס א באבע יאגע ארויסגעקראכן צו ווער? פריער האב איך געמיינט אפשר א געשפענסט אפשר דוכט זיך מיר נאר די געשטאלט איז געקומען נענטער נענטער מיטאמאל האב איך דערזען ווי עס פינקלט אויף איר פינגער דער גאלדענע רינגעלע האב איך לויטן גאלדענעם רינגעלע פארשטאנען אז דאס איז מיין פרוי זי האט טאקע געווען געלעגן אין א זומפ. אבער און זי האט ניט געקענט געפינען, ניט געוואוסט וואוהין, דעם רינגעל האט זי פריער טאקע האט זי פריער יא געפונען, אבער גייענדיק צוריק האט זי פארבלאנדזשעט, און הערנדיק מיין קלאפן איז לויטן קלאפ געגאנגען. האב איך דעמאלסט געטראכט, און איך טראכט דאס ביז איצט, אז אייגנטליך איז מיטן דיכטער קומט אויך אזוינס פאר, ווען דער דיכטער איז שוין אינגאנצן פאר'יאוש'ט, פארצווייפלט, כאפט ער עפעס א ווארט און הייבט אן מיט'ן ווארט און מיט'ן קאפ און מיט'ן הארץ זיך צו קלאפן אן א טויבער וואנט, און ער קלאפט אזוי לאנג ביז ער פאלט פאר'יאוש'ט, מיד, צובראכן, און דעמאלט טרעפט אין א געבענטשטער מינוט ווען ער ליגט שוין פאר'יאוש'טער, אז עס באווייזט זיך ערגעץ פון דער ווילדעניש זיין ליד, זיין ארויסגערופענע ליד, אויך דערשראקן, פארבלוטיגט, אבער עס פינקלט אויפן ליד א גאלדן רינגעלע און דאס ליד שמייכלט דורך טרערן. צוליב אייך אליין איין האלבע מינוט געדולד.

פון דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע מאס פראדאקשענס האט דידזשיטיזירט און באנייט די רעקארדירונגען. די מוזיק איז פון האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעקארדירונגען פונעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג. א שיינעם דאנק! You've been listening to a historic recording from the Jewish Public Library in Montreal,